ברוכים הבאים טייערע אידן צו גוט געלט נאמבער זעכציק מיט חיים עקשטיין גדול מרבן שמו, שלום עליכם חיים.
עליכם שלום ר' פנחס וואס מאכסטו?
ברוך השם ברוך השם, און לאמיר פארלייגן א שאלה טאקע וואס איז אריינגעקומען צו די פאון נאמבער ווי מען קען טעקסטן שאלות, אייט פאר פייוו פאר וואן אייט פייוו זירא טרי סעווען, און די שאלה הייבט זיך אויך אן מיט ברוך השם אז וואס?

און נאכדעם, ס'איז דא אפאר חלקים דא, ער האט אנגעהויבן צו. ער וויל חלומ'ן פון קויפן א הויז, און נאכדעם אינוועסטירן אין די סטאק מארקעט. שאלה איז וואס טו איך נעקסט? ווי הייב איך אן? אקעי, פיין, זייער גוט. סאו, די ערשטע שאלה איז, ווי שנעל פילסטו אז דו גייסט קענען זיין רעדי צו קויפן א הויז? אויב דו פילסט אז דאס קען זיין אין די נעקסטע האלבע יאר, איז איין וועג צו קוקן אויף עס. אויב דו פילסט אז עס קען נאך נעמען פינף, זעקס, זיבן יאר, אפשר איז א אנדערע וועג צו קוקן אויף עס. און די זעלבע זאך מיט די סטאק מארקעט. ס'איז תלוי עכט הא בהא פאר ווי לאנג ווילסטו אוועקלייגן. איך רעקאמענד קיינמאל נישט א מענטש זאל אוועקלייגן געלט אין די סטאק מארקעט טאמער ער ער דארף האבן די געלט אין די נעקסטע פאר חדשים. ס'איז צו ריסקי. פאר א לאנגע טערם מאכט עס שוין מער סענס. סאו אונז קענמער עס צוטיילן פון אלע וועגן. פארשטיי. אבער ווי זאל ער אנפאנגען? איך ווייס נישט דאס איז מיין שאלה וואס איז זיין שאלה ווי ער זאל אנהייבן? איך וואלט געזאגט אז ער וויל אוועקלייגן געלט און ער וויל עס אינוועסטן, ער וויל די געלט זאל ברענגן געלט, וואס זאל זיין זיין ערשטע סטעפ אין די דירעקשאן? אויב איך דארף געסן איז דאס זיין שאלה.
אקעי, איך, לאמיר אנהייבן די שמועס פון א אנדערע פלאץ, וואס איך מיין אז דו היינט וואלט געווען א גוטע פלאץ אנצוהייבן, איך רוף עס ריווערס בודזשעטינג. אקעי, וואס מיינט ריווערס בודזשעטינג?
ריווערס בודזשעטינג בעסיקלי איז רוב עולם וויאזוי זיי אפערעיטן עס, אויב איך געדענק גוט איך האב אמאל גערעדט פון דעם, איך בין נישט זיכער,

רוב מענטשן די וועג וויאזוי זיי אפערעיטן וואס עס ברענגט זיי נישט צו זייערע גאולס איז, און איך רוף עס די ארעמע וועג, איז אז זיי נעמען די איי, דאס מיינט זייער אינקאם, זיי נעמען אראפ פון דעם די אי, דאס מיינט זייערע עקספענסעס, און נאכדעם איז דא א עס, דאס מיינט סעיווינגס. סאו אינקאם מיינוס עקספענסעס איקוועלס סעיווינגס.
אינקאם מיינוס עקספענסעס איקוועלס סעיווינג. אויף אידיש געזאגט, הכנסות, אראפגענומען דערפון די הוצאות, וואס ס'בלייבט איבער, דאס איז געלט וואס איך קען אוועקלייגן. יא.
ס'איז מורא'דיג. מורא'דיג! אויף פעיפער, מורא'דיג. די פראבלעם איז נאר איין זאך. איז? נו, דאס איז נישט געווען. ס'איז גארנישט איבערגעבליבן.
יא, דאס האב איך נישט געוואוסט אז דאס איז יעדעם'ס פראבלעם, אבער יא. נישט יעדעם'ס, אבער ניינטי ניין פוינט ניין פערסענט היימישע אידן קען מען זאגן אז צום סוף פון די, אסאך אירע האבן א דאגה סוף חודש וואס טוט מען מיט די איבעריגע געלט, און אסאך אירע האבן א דאגה, אינמיטן איז אויסגענוצט די געלט וואס טוט מען מיט די איבריגע חודש?
אקעי. סאו ס'איז גארנישט איבערגעבליבן און די און וועגן דעם איז עס א פי ארעם כ'מיין מ'קען נישט מ'קען זיך נישט מסדר זיין וואס די מוצלח'דיגע וועג פון עס טון איז דורך וואס איך רוף די ווייז סיסטעם ווייז ווייז מיינט קלוג איז די דאבעליו איי עס אי און ס'גייט פונקט פארקערט דאבעליו מיינט וועלט.
וועלט, פארמעגן, נכסים, געלט. און דאס ארבעט דורך איי מען נעמט די אינקאם מיינוס די עס די סעיווינג איקוואלס עקספענסעס סאו אין אנדערע ווערטער מען סעיווט קודם און וואס איז איבער געבליבן דאס ספענדט מען מען לייגט אריין א פארסט סעיווינגס מען לייגט אריין א געוויסע סיסטעם פון סעיווינגס אין די אין די נאך פאר מען גייט צו די הוצאות ס'איז דא אסאך מינע וועגן וויאזוי מען קען עס טון, ס'איז דא דורך דעם וואס מען קען מאכן א אוטאמעטיק דרעפט פון די בענק, ס'זאל גראד ווערן ארויסגענומען די געלט פון די באנק אריינצוגיין צו א געוויסע סעיווינגס, צו די סטאק מארקעט צו ערגעץ אנדערש, ס'איז דא פעיראל דידאקשען, אסאך אידן האבן אזא זאך, ס'גייט אראפ גראד פון זייער פעיראל, א פאר או וואן קעי איז א גוטע משל וואס אסאך אידן האבן, אבער די נקודה איז נאך פאר דו זעסט די געלט נאך פאר דו האסט די נסיון צו כ'זאל קויפן איין זאך אדער א צווייטע זאך אדער וויקעישן אדער סעיווינגס איז די געלט שוין אין סעיווינגס און וואס ס'בלייבט איבער יענץ ספענדט מען. טאמער זעהט מען אז ס'איז נישט גענוג איז די זעלבע זאך וואס דו וואלסט ווען געטוהן ווען דו זעהסט אז ס'איז נישט גענוג אויף די אנדערע הוצאות. טריט עס ווי א געהעריגע עקספענס. חתונה מאכן איז א געהעריגע עקספענס אפילו דו האסט נישט יעצט די עקספענס האסט וועסט עס האבן ווען די קינדער וועלן עלטער ווערן למעשה איז עס א עקספענס. אויף ווי ווייט איך האב געטשעקט יעדע יאר קומט דערווייל אן פסח ס'איז נישט אזוי יא? יעדע יאר סאו ס'איז נישט אזוי ווי נישט אזוי ווי אוי כ'האב הנאה צו זעהן אסאך ווען מ'גייט אין בית מדרש מ'זעהט א צעטל ס'איז דא א איד וואס האט אלע יארן געווען א נהנה מיגיע כפיו און פלוצלינג איז ער אריינגעפאלן אין גרויסע חובות ווען ער האט אנגעהויבן צו חתונה מאכן קינדער ס'זעהט אויס פון די צעטל

קען. קען זיין אז די איד האט גע'חלומ'ט אז ווען זיין קינד וועט חתונה האבן וועט מען שוין זיין האבן די תקנה פון א דריי הונדערט דאלערדיגע שטריימל, קען זיין ער האט געמיינט ביי די בר מצוה מען וועט שוין האבן די תקנה אז מען גייט מיט א קאסקעטל נישט מיט קיין, שוין אבער לאמיר לאמיר זוכה זיין, אבער די נקודה איז אז ס'איז דא די עקספענסעס, די די פאר מען גייט צו די עקספענסעס איז דא די סעיווינגס און וואס ס'בלייבט איבער דאס זענען די עקספענסעס. סאו דאס איז זייער א גוטע מהלך צו קוקן פאר יעדן איינעם, סיי פאר א אינדיווידועל, א יחיד, און סיי ווען דו קומסט, ווען דו קוקסט פון א ביזנעס פערספעקטיוו, ווען דו האסט געוויסע זאכן וואס דו ווייסט אז דו ווילסט בודזשעטן פאר דעם, זע צו בודזשעטן פאר דעם פאר ס'קומט אריין אין די גאנצע טאפ פון אלע געלט וואס מ'גייט פון דארטן ספענדן געלט, און דאס איז די וויי סיסטעם. סאו דאס איז איין וועג ווי אזוי איך וואלט געזאגט ס'זאל קוקן.
זייער זייער קלאר ארויסגעברענגט, זייער שיין מסודר צולייגט. סאו צו צוריק צום שואל. זיין שאלה איז געווען וואס טו איך נעקסט? ר' חיים, וואס זאל ער טון נעקסט? יא, סאו, ס'מוז נישט זיין אז ס'איז א אדער אדער. ער האט געהאט א שאלה פון קויפן א הויז אדער אנהייבן אוועקצולייגן אין די סטאק מארקעט. ס'מוז נישט זיין ס'איז אדער אדער. קענסט אנהייבן אויף א געוויסע וועג פון אלע ביידע זייטן. פאנג אן למשל צו צו אויפסעטן א געוויסע וועג פון ארויסנעמען פון דיין באנק אקאונט אטאמאטיקלי געלט אריין צו די סטאק מארקעט. און אויסער דעם אוועקלייגן גרעסערע טשאנקס פון געלט אויף צו קויפן א הויז, און צוביסלעך ווען דו וועסט זיין מער מסודר מיט דיין הויז קענסטו אביסל אינקריסן יענץ. די נקודה איז אז ס'דא אסאך מאל וואס אויב דו אפראוטשסט דאס אויף די וועג גייסטו זען אז דו קענסט אקאמפלישן אלע ביידע.
סאו אקעי, סאו זיין ערשטע סטעפ איז, קיצור איך האב פארשטאנען אז זיין ערשטע סטעפ איז געווען ווי זאל איך אויסגעבן דאס געלט? קויפן א הויז, אינוועסטירן אין סטאק מארקעט, דאס אונז גענומען א סטעפ צוריק אין וויאזוי ער זאל סטראקטשערן די עצם אוועק לייגן געלט, יא? יעצט קומען מיר אן צוריק צו זיין פוינט, זיין סטארטינג פוינט, לגבי קויפן א הויז, אינוועסטירן אין סטאק מארקעט, ווי זאל ער אינוועסטן? ווי הייב איך אן? יא, סאו לאמיר לאמיר צוריק גיין צו אפאר אלטע שמועסן וואס אונז האמיר געהאט און און ארויף ברענגען געוויסע אינפארמעישן פון דארט וואס וואס ס'קען דיך העלפן כדי צו האבן א קלארקייט אין דעם. מיין רעקאמענדעישאן איז פאר איינער וואס פארשטייט נישט צו סאך אין די סטאק מארקעט און ער וויל זיך נישט אריינלייגן צו שטארק אין עס, איז דא אזאך וואס הייסט SPY, דאס איז א ETF, א ETF מיינט אזוי ווי א פאנד פון אסאך מינע סטאקס, און ס'איז דא א זאך וואס הייסט די עס ענד פי פֿינף הונדערט וואס דאס איז בעיסיקלי די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס פון די ניו יארק סטאק עקסטשעינדזש, וואס אויב דו לייגסט אריין געלט אין די SPY, איז יעדע שעיר וואס דו לייגסט אריין אין SPY איז אזוי ווי דו ביסט געווארן א שותף האסט געקויפט שעירס פון די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס פון די S&P פֿינף הונדערט. יעצט עס מיינט אין אנדערע ווערטער דו דארפסט נישט זיין די גרעסטע תלמיד חכם און די גרעסטע בקי צו אריין לייגן אין א זאך וואס דו ווייסט דו האסט געקויפט עפעס א סאליד זאך, דו האסט נישט געקויפט א זאך וואס איז היום כאן ומחר בקבר. ס'איז נישט קיין זאך וואס ס'קען זיין די דרך הטבע נארמאל אז מארגן זאל ער זיין ווערט זיראו, אוודאי גאנץ אמעריקע קען ווערט ווערן זיראו, אבער איך רעד יעצט פון נארמאל, ווייסטע, אקעי איך בין נישט די גרעסטע בקי, אוועראל אין די לעצטע זיבעציג יאר איז עס אייביג ארויפגעגאנגען, דאס מיינט נישט אז ס'איז יעדע יאר ארויפגעגאנגען, אבער אוועראל, נעמסט א פיריעד פון אפאר יאר האט זיך עס איז עס אייביג ארויפגעגאנגען און דו ווייסט האסט דארטן אריינגעלייגט און איך האלט זייער שטארק פון עס, אפילו ווען די ווען די ווילסט יא אוועקלייגן אסאך געלט אויף צו קויפן א הויז, איז עס א גוטע איידיע אז דו ווייסט אז די אז די יו געט יור פיס יור פיט וועט זאגט מען יא? דו פאנגסט אן צו כאפן אביסל די מהלך, דו פאנגסט אן צו זעהן זאכן, דו פאנגסט אן צו שפירן וויאזוי ס'גייט, דו פאנגסט אן צו זעהן אז אז די די די די האסט קוועשטענס, דו פרעגסט, דו גוגלסט, דו טשעקסט, סאו די די די ווערסט מער באקאנט אין עס עז יו מאוו אלאנג, און אפילו דו פאנגסט אן מיט ווייניג געלט, אבער דו פאנגסט עס אן אויף א געוויסע וועג, ווייסטו אז דו גייסט אויף די בעזר השם אויף די ריכטיגע טרעקס פון מצליח זיין מיט דיינע גאולס.
אהא. סאו לגבי די אנפאנגען אינוועסטן אויף סטאק מארקעט זאגסטו ער זאל גיין מיט די סעיף וועג, און האסט אים געזאגט וואס די סעיף וועג איז, צו אינוועסטן אין א ETF הייסט עס, יא, א ETF וואס דאס איז א פונד וואס אינוועסט אין אסאך, אין לאמיר זאגן די עס ענד פי פייוו הונדערט, אין סאליד סעיף סטאקס, אין סאליד סעיף קאמפאניס, און ער זאל אינוועסטן מיט זיי. ס'איז נישט גרינג געלט, אסאך געלט אויף אמאל, אבער בדרך הטבע, נאנטער אזוי ווי די אויל האט געוויזן ביז יעצט, גייט עס ארויף, און אויב האסט געדולד צו זיצן לאנג טערם, ברענגט עס א ריטערן, דאס איז די סעיף וועג. יא. וואס איז די מינימום סכום פון געלט וואס א מענטש דארף האבן צו אינוועסטן אויף דעם אופן ווי דו האסט יעצט מסביר געווען? קוק, טאמער ווילסטו גיין אויף די דרך, אויף די נארמאלע גראדע וועג פון קויפן שעירס פון די SPY, איין אזא שעיר בערך פֿיר הונדערט דאלער אביסל מער אביסל ווייניגער איז בערך איין אזא שעיר און און דו קענסט עפענען אזא אקאונט ס'ווערט אנגערופן א בראוקערידזש אקאונט ביי זייער אסאך קאמפאניס ס'דא פידעליטי ס'איז דא גאלדמען סעקס ס'איז דא מארגען סטעינלי וואטעווער איך דארף דיר נישט זאגן קיין נעמען באט ס'איז דא זייער אסאך פלעצער טי די אמעריטרעיד ס'איז דא אסאך פלעצער ווי מ'קען עפענען אזא אקאונט בדרך כלל קאסט עס כמעט גארנישט צו קויפן די שעירס און וואס מיינט חוץ די חוץ די עקסטרע פרייז וואס די שער קאסט וואס איז בערך פֿיר הונדערט דאלער? שטייט זיך יענץ קויפסט דאך די שער ביי די שער יא נישט דא קיין קאמישן געווענליך און אויב יא איז עס זייער ווייניג געלט סאו די קענסט אנהייבן אריינצולייגן אפילו פֿופֿציק דאלער א חודש אין דיין אקאונט און איינמאל ס'קומט אן צו פֿיר הונדערט דאלער קויפסטו איין אזא שער קומט אן נאכאמאל צו פֿיר הונדערט דאלער קויפסטו נאך אזא שער קענסט האלטן אין איין טוהן ווען ס'קומט אן די האסט מער געלט אריינצולייגן קענסטו אריינלייגן אפאר הונדערט דאלער א חודש באט איך טריי צו טרעפן די בעלענס ווייל די ווילסט דאך פון איין זייט קויפן א הויז סאו די עיקר געלט וועסטו זיך אוועקלייגן אויף צו קויפן די הויז, און וועסט זיך נאך צוביסלעך אינצוזאמען אוועקלייגן דארטן אין די זייט אויך פאר דיינע לאנג טערם פיוטשערס, פלענס, גאולס, סאו איז דאס א גוטע איידיע וויאזוי דו קענסט קוקן אויף עס. סאו האסט דערמאנט חיים אז טאמער דארף ער דאס געלט אין די נעקסטע פאר חדשים, למשל ער וועט וועלן קויפן א הויז אויכעט, זאל ער עס נישט טוהן? פארוואס נישט?
ווערי גוד קוועשטען. סאו לאמיר דיר זאגן, איך האב דיר געזאגט וויאזוי ס'קוקט אויס מיטן אייבערשטענס הילף, טאמער די די טוסט עס פאר אפאר יאר, בעיסד אויף די לעצטע צענדליגער יארן איז עס אין עווערעדזש מער ווייניגער אייביג ארויף געגאנגען, אבער נישט יעדע יאר איז אזוי געווען, און נישט יעדע פאר חדשים פאר שור נישט, סאו שטעל דיך פאר אז די דארפסט קויפן א הויז, לייגסט אריין דארטן הונדערט טויזנט דאלער, די דארפסט עס האבן זעקס חדשים ארום, אין די זעקס חדשים העפענס טו בי איז געווען בעד לאק, סאו ס'איז נישט קיין זאך וואס די קענסט זאגן אז יעדע פאר חדשים גייט עס סוקסידן. און אסאך אידן טרייען זיך צו פאפן, יא אבער דרך הטבע, שטותים, בדרך הטבע קען עס ארויף גיין, בדרך הטבע קען עס אראפ גיין, אלעס קען געשען בדרך הטבע, און און און ס'גייט זיין, און ס'קען אנקומען צו א מצב אז דו וועסט עס יעצט אריין לייגן, א האלבע יאר ארום דארפסטו עס צו קויפן א הויז, און וואס וועט זיין דעמאלטס? וועסטו עס אפשר ארויס נעמען מיט ווייניגער געלט ווי דו האסט אריין געלייגט. אהא, סאו ס'איז נישט כדאי איינצושטעלן. סאו האסט איינגעשטעלט, לוינט זיך דיר עס נישט צו טון. אקעי, סאו בסך הכל איז ווען. ברוך השם קודם אז ער קען, ער איז ארויסגעקראכן ווי זיין לשון, ארויסגעקראכן פון לעבן פון פעי טשעק צו פעי טשעק, און דער אייבערשטער זאל העלפן זאל אריינקומען א מורא'דיגע מורא'דיגע מורא'דיגע מורא'דיגע שפע, און ער זאל קענען טון, נישט נאר קויפן, נישט נאר קויפן א הויז און נישט נאר אינוועסטן אין סטאק מארקעט, נאר נאך זאכן וואס זאלן ברענגן נאך מער שפע, אבער די ערשטע סטעפ, וואס דאס איז געווען זיין שאלה, איז קודם האסטו אונז גענומען אויף א שטיקל דיטור, אז די ערשטע סטעפ הייבט זיך אן מיט די וועג וויאזוי ער זאל סטראקטשורן די ענין פון אוועקלייגן געלט, וואס איז געווען אז מען זאל לכתחילה אראפנעמען פון די פעי טשעק אדער סיי וועלכע אזא אנדערע אופן, נאכדעם לגבי אינוועסטן אין סטאק מארקעט איז דא די סעיף וועג, אינוועסטן אין אן אי טי עף פון די עס ענד פי פייוו האנדרעד, און נאר מיטן חשבון אויב ער גייט עס נישט אויב ער דארף נישט דאס געלט ממש יעצט בקרוב וואס איז דאס בקרוב אין די נעקסטע פאר חדשים. יא? יא. און האסט אים געגעבן א ברכה אויפן שפיץ קאפ. יא, יעצט וויל איך צולייגן נאך איין זאך, ער שרייבט דא אז ער האט אנגעהויבן צו חלומ'ן פון קויפן די הויז. אקעי. סאו אפשר זאל מען אים אויך סאגדזשעסטן ער זאל אויפהערן צו חלומ'ן. און? און ער זאל אנהייבן צוטון צו די זאך. אה. איך זאג עס פאר א סיבה, ווייל זייער אסאך מאל א מענטש וויל קויפן א הויז אדער וויל עפעס אקאמפלישן און ער זעט עס פאר זייער זייער א ווייטע זאך פון אים, און לכבוד דעם שטופט ער עס זייער שטארק אפ. און די אמת איז אז ווען ער ווען ער. ער גייט אנהייבן צו מאכן אביסל ריסערטש אויף עס און ער גייט אנהייבן צו קוקן זאכן און ער גייט אנהייבן צו ווערן עקטיוולי אינגעידזשד אין די אקטיוויטי פון קויפן א הויז, איז איז דא זייער שטארקע טשענסעס אז ער גייט זען אז עס איז סאך מער נענטער צום מציאות ווי ער מיינט, און ער גייט עס קענען באווייזן סאך שנעלער, און אויסער דעם וועט אים עס אויך געבן א דרייוו צו איך האב נישט קיין אנונג וואס דו טוסט פאר פרנסה, איך האב נישט קיין אנונג צו דו ביסט א ביזנעס אונער צו דו ביסט א ארבעטער, איך האב נישט קיין השגה, דו שרייבסט נישט די דיטעיל, באט ווערעווער דו ביסט, דו גייסט אריינגיין אין א געוויסע ווייברעישאן, אין א געוויסע מענטאליטי פון מאכן זאכן געשען. די בעסטע משל וואס איך האב פאר דעם איז, טראכט אריין ווען איינער האט א קינד, שטעל דיך פאר אז ס'ווערט דיר געבוירן א פירלינג, אקעי? קוואדרופל, יא, און דו מאכסט יעצט צוואנציג טויזנט דאלער א יאר, דרייסיג טויזנט דאלער א יאר, איך בין הונדערט פראצענט זיכער, לאמיך עס צוריק נעמען, נישט הונדערט פראצענט, כ'בין ניינטי ניין פוינט ניין, כ'גיי לאזן די פוינט וואן, אקעי? אז איך גיי דיך טרעפן אין א יאר ארום גייסטו מיר דערציילן אז דו מאכסט סאך מער געלט. וויאזוי? איי העוו נאו איידיע. האסט געטשעינדזשט א דזשאב? האסט באקומען א אנדערע פאזישן אין דיין קאמפאני? אדער דיין בעל הבית האט דיר סתם אזוי געגעבן א רעיז ווייל דיינע נידס זענען ארויפגעגאנגען? איי העוו נאו איידיע וואס. מיין פוינט וואס איך ברענג דיר ארויף איז אז ווען די מענטש גייט אריין אין א געוויסע דרייוו אז ער מוז מאכן זאכן געשען ווייל זיינע הוצאות זענען ארויפגעגאנגען, איז געווענליך האט ער האט ער סייעתא דשמיא צו מאכן זיין אינקאם זאל ארויפגיין, אקעי, אמאל איז עס דורכן האבן קינדער און אמאל איז עס דורכן דארפן קויפן יעצט עמערדזשענסי א הויז, סאו איינמאל דו לייגסט דיך אריין א מענטאליטי פון איך וויל קויפן די הויז עסטו זען מירעקלס געשען ביי דיר, און דאס איז אויך די חשבון פון וואס איך האב פריער געזאגט אז ווען דו סעיווסט קודם און נאכדעם ספענדסטו גייסטו אויך אריין אין א געוויסע מענטאליטי פון מאכן פון פארדינען מער געלט כדי דו זאלסט האבן געלט צו קענען ספענדן מער בעזר השם. אמן אמן, פאר אים און פאר אלע אידן. שאלות וועגן די וועלט פון פיינענס און אינוועסטמענטס קען מען שיקן אויף טעקסט צו אייט פֿור פֿייוו פֿור וואן אייט פֿייוו זירא טרי סעווען אדער אויף אימעיל צו עסק עט חיים עקשטיין דאט קאם, עסק עט סי עיטש עי איי עם.